מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק ט ז פרשת שמות שיחה ג די דריטע שיחה אין פרשת שמות אין ליקוטי שיחות איז דאס עמוד צוואנציג מיטן אויבערשטנ'ס הילף הייבן מיר אן היינט א נייעם חומש, חומש שמות, מיר לערנען די דריטע שיחה, א געוואלדיגע געשמאקע רשי שיחה, און דער רבי שטעלט זיך אויף א אויף א רשי וואס רשי ברענגט אראפ פון א פסוק און דער רבי וועט פרעגן אויף דעם פינף שאלות פשוט אינגאנצן נישט פארשטאנדיג וואס רשי זאגט דא און דער רבי וועט מחדש זיין ווי מען דארף לערנען די רשי און וואס האט רשי'ן געקוועטשט לויט דעם פאלט אראפ אלע שאלות עס וועט זיין פשוט כפתור ופרח פשוט מטעמים ווי דער רבי לערנט אונז אפ מען דארף לערנען א רשי און פארשטיין וואס רשי מיינט, און דער פסוק ווערט אויכעט אינגאנצן מיט א ליכטיגקייט צו פארשטיין וואס די תורה דערציילט אונז דא, און אלץ וועט ווערן פארשטאנדיג און צום סוף וועט זיין אויכעט א יינה של תורה, א געשמאקע יינה של תורה, על פי פנימיות העניינים וואס מען קען לערנען וואס רשי קען זיין, וואס דער רבי זאגט רשי האט מרמז געווען אויף די זאכן אין אין יינה של תורה. שטייט אין היינטיגע פרשה שטייט איין פסוק נאכן צווייטן, מיר זאגן קודם די צוויי פסוקים דערנאכדעם קען מען לערנען וואס רשי שטעלט זיך אויף דעם, שטייט א פסוק ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה, בת פרעה איז געווען אראפגעגאנגען צום טייך און זי האט געטראפן דארטן דעם תיבה מיט משה רבינו און זי האט אים גענומען און זי האט געגעבן צו צו מרים'ן אז זי זאל נעמען צו די מאמע צו יוכבד און זאל אים זייגן און דערנאכדעם שטייט ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה ויהי לו לבן

און דערנאך שטייט ויתמנהו בחור. דער רבי שטעלט זיך אויף דעם, דאס איז די צוויי פסוקים וואס גייט איינער נאכן צווייטן, און דער רבי וועט אראפברענגען די רשי און לערנען ווי לכאורה ווי מיר לערנען בפשטות, לויט דעם וועט דער רבי פרעגן שאלות אויף דעם, און דערנאך וועט דער רבי פרובירן צו עס ענטפערן און דאס אויכעט אפפרעגן מיט דריי שאלות אז מען קען נישט זאגן דעם פירוש וואס דער רבי וויל מחדש זיין, נאכדעם וועט קומען דער חידוש נפלא ווי מען דארף לערנען די רשי. אוי שלף פון פסוק ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו ויחס המצרי וגומר איז רשי מעתיק די ווערטער רשי ברענגט אראפ פון פסוק ויגדל משה און איז מפרש ולא כבר כסיב ויגדל הילד שטייט דאך שוין פריער א פסוק פריער שטייט ויגדל הילד אמר רב יודא ברבי לוי הראשון לקומה, והשני לגדולה. דער ערשטער ויגדל מיינט אז ער איז געווארן גרויס, אז ער איז געוואקסן, קומה, און והשני, דער צווייטער ויגדל, איז לגדולה. וואס מיינט לגדולה? זאגט רשי שמינהו פרעה על ביתו, פרעה האט אים ממנה געווען ער זאל זיין אויף זיין שטוב, ווי מיר האבן געלערנט אין א פריערדיגע פרשה וועגן יוסף איז געווען געווען ממונה אויף די הויז פון פוטיפר, אזוי דא אויכעט, האט אים ממנה געווען אויף בית של פרעה. לערנענדיג בפשטות איז ביי רשי קשה, מען לערנט פשוט ווי מען לערנט די חומש מיט רשי, איז וואס איז רשי'ן שווער דא אין פסוק, די זעלבע קשיא ווי ס'ברענגט זיך אין מדרש, אין מדרש אין תנחומא, אויכעט אין ילקוט שמעוני, ברענגט זיך אויכעט די די דער הסבר, וואס איז די שאלה? שטייט שוין פריערט אין פסוק ביי משה'ן ויגדל הילד. און ווי געזאגט ווערט אין א פסוק פריער פאר וואס זאגט דער דער פסוק ויגדל משה א צווייט מאל וואס דארף שטיין א צווייט מאל ויגדל משה אויף דעם ענפערט רשי אמר רב יהודה וכולו הראשון לקומה והשני לגדולה וכולו דאס ווי מ'לערנט בפשטות אז דאס וואס רשי האט געקוועטשט דאס איז געווען רשיס קשיא אזוי ווי דער מדרש זאגט דער רבי, אבער דער פירוש איז אבער לכאורה אין גאנצן נישט פארשטאנדיג. ס'איז אין גאנצן נישט פארשטאנדיג דער פירוש, און מען קען נישט זאגן אז דאס האט געקוועטשט רשי, און דאס האט רשי געוואלט פארענטפערן מיט דעם וואס ער זאגט והלא כבר כתיב מיט די אלע אנדערע זאכן ווי דער רבי פרעגט. פארוואס טאקע נישט? זאגט דער רבי זייער פשוט. דער פריערדיגער פסוק ויגדל הילד וגומר שטייט באלד בהמשך נאך די ווערטער ותקח האשה הילד ותניקהו. אז זי האט גענומען דעם קינד און זי האט אים געגעבן צו זייגן, וואס דערפון איז פארשטאנדיק בפשטות אז דא רעדט זיך וועגן ויגדל בערך דעם זמן פון ותניקהו ביז ביז כ ד חודש. דער רבי ברענגט אראפ דעם ענין פון כ ד חודש, ווי רשי ברענגט אפ אין פרשת וירא אז דאס איז די צייט פון זייגן, איז שטייט ויגדל הילד ויגדל הילד, ויגדל הילד און ותביאהו לבת ותביאהו לבת פרעה וואס מיינט דאס אז דערנאך איז ויגדל הילד און דארף מער נישט אנקומען צו די יניקה און דערפאר זי האט דאך אים געגעבן אויף צו אויף צו זייגן ער האט נישט געוואלט זייגן פון קיינעם נאכדעם ויגדל הילד ער דארף מער נישט אנקומען צו זייגן האט אים געברענגט צו בת פרעה ממילא ויגדל הילד און דערפאר מער נישט אנקומען צו די צו די יניקה און דערפאר איז ותביאהו לבת פרעה אבער ויגדל משה אין דעם פסוק רעדט וועגן א גידול וואס ברענגט צו א מעגליכקייט פון ויך את המצרי א פיל שפעטערדיגן זמן אפילו נאכדעם ווי ער האט זיך שוין געפונען א לענגערע צייט ביי בת פרעה, איי וואס איז דאס שווער דער כפל פון ויגדל? דער רבי זאגט אז איך קען נישט ניצן וואס דער מדרש זאגט אז וויבאלד אז ס'שטייט שוין ויגדל שטייט נאכאמאל ויגדל, ניין ווייל דער ערשטער ויגדל רעדט זיך, אז זי האט אים גענומען אויף צו זייגן און ס'איז זיך געענדיגט די צייט, קומט דער צווייטער פסוק און דערציילט אונז אז ער איז געווען אסאך גרעסער, פארוואס? ווייל ס'רעדט זיך שוין וועגן א מעגליכקייט פון ויך את המצרי, דער ערשטער ויגדל רעדט זיך וועגן פֿיר און צוואַנציק חדשים, דער צווייטער ויגדל רעדט זיך וועגן א מצב וואס ער איז שוין מסוגל צו ארויסגיין ויך את המצרי. איז ממילא דאך אינגאנצן נישט שווער, קען איך נישט זאגן אז דאס האט געקוועטשט רשי'ן, קוועטשט עס נישט רשי'ן, וואס קוועטשט רשי'ן וואס רשי דארף ברענגען א גאנצן הסבר אויף דעם. ווי געזאגט פריער, דער ערשטער ויגדל האט ער געענדיגט זייגן און אים געגעבן צו בת פרעה, דער צווייטער ויגדל איז ער געווארן אזוי גרויס ביז ויך את המצרי, איז וואס איז דא שווער, איז דא גארנישט שווער. דאס איז איין זאך וואס מען קען נישט זאגן אז דאס האט רשי'ן געקוועטשט יעצט אין צווייטן אין אות בית וועט דער רבי אראפברענגען שאלות אין דעם פירוש פון רשי וואס איז נישט צו פארשטיין וואס רשי זאגט אות בית אין דעם פירוש רשי גופא דארף מען פארשטיין ווי געזאגט פריער פינף שאלות וועט דער רבי פרעגן אויף די רשי אלף דער דרך פון רשי בפירושו איז ווי גערעדט פיל מאל נישט צו אויסטייטשן פריער די שוועריקייט אין פסוק און דערנאך פארענטפערן, נאר ער איז באלד מבאר דעם פסוק, און בדרך ממילא ווערט פארענטפערט די שאלה אין פסוק. רשי דארף מען נישט אלעמאל זאגן די שאלה און געבן א ענטפער, ווען רשי וואלט דא נישט אראפגעברענגט דעם דעם זאך, והלא כבר כתיב ויגדל הילד, און ער ענטפערט אמר רבי יהודה ברבי אלעאי, וואלט איך אויך געוואוסט, ווען ער זאגט נאר אמר רבי יהודה ברבי אלעאי, הראשון לקומה והשני לגדולה, פארשטיי איך אז די שאלה איז פארוואס שטייט איינמאל ויגדל און נאכאמאל ויגדל? פארוואס דא פונקט רשי מאכט אינגאנצן פארקערט? רשי ברענגט אראפ והלא כבר כתיב ויגדל הילד, רשי זאגט דא וואס די קשיא איז, דערנאך גייט ער דיר געבן דעם ענטפער וואס איז נישט אין דעם שיטה פון רשי אזוי צו טון אלעמאל. טא פארוואס דא הויבט רשי אן מיט דער שאלה והלא כבר כתיב ויגדל הילד, אויף וואס דארף מען עס האבן? רשי האט געקענט זאגן גלייך אנהייבן אראפברענגען פון פסוק ויגדל משה, אמר רבי יהודה ברבי אלעאי, הראשון לקומה, שטייט דאך איינער פריער און איינער יעצט, וואלט איך פארשטאנען אליין די קשיא. ס'איז איין שאלה. ב. ווי פאסט דא דער לשון הראשון לקומה? רשי זאגט אז הראשון איז לקומה און והשני לגדולה. פרעגט דער רבי א געוואלדיגע קשיא אין די צווייטע שאלה, פון דעם זמן ווען א קינד ווערט נגמל פון יניקה, קומט אים צו אין דער התפתחות פון זיינע חיצונית'דיגע איברים, פון ווען ער ענדיגט זייגן ער ווערט פֿיר און צוואַנציק חדשים אלט, וואס דא רעדט מען דאך וואס דאס איז דער ערשטער ויגדל, ממילא ווערט א מורא'דיגע התפתחות, עס ווערט דעוועלאפט, עס ווערט די איברים, עס קומט צו וואג און מאס, סיי ער ווערט גרעסער און סיי ער וועגט מער, עס אנטוויקלט זיך זיין חוש הדיבור און זיין שכל וכיוצא בזה. וואס איז דא די הדגשה פון די אלע זאכן ארויסברענגען גידול בקומה וואס האט רשי'ן דא געקוועטשט אויב איך זאג אז ס'רעדט זיך אז ס'געווען ביי פֿיר און צוואַנציק חדשים איז דער ערשטער ויגדל וואס דארף רשי זאגן ויגדל לקומה פארוואס דווקא לקומה לכאורה איז דאך דא א געוואלדיגע זאכן וואס ס'ווערט געביטן פון יעמאלט ווי דער רבי האט געזאגט פריער ס'ווערט סיי אין וואג און סיי אין מאס אין הויכקייט און ס'ווערט דער חוש הדיבור און דער שכל און נאך זאכן ווערן פארוואס רשי שרייבט עס פונקט נאר די קומה זייער געשמאקע שאלה גימל די דריטע שאלה פון וואנענט איז דער הכרח אין פשוטו של מקרא פון דעם פסוק פון וואנט עס קען זיין רשי נעמט עס פון א צווייטן ארט אבער פון דעם פסוק וואס רשי ברענגט מען נישט קיין הכרח פון אנדערע פון דעם פסוק לערנט רשי ארויס אז די גדלות וחשיבות פון משה איז באשטאנען אין דעם וואס מינהו פרעה על ביתו וואו שטייט עס אין פשוטו של מקרא אז פרעה האט אים ממנה געווען על ביתו? בפרט אז פון המשך הפסוק ויצא אל אחיו און דארטן שטייט די מעשה מיט ויך את המצרי איז משמע אז ס'איז געווען א גדלות בשייכות צו אחיו צו די אידן און ווי דער מדרש זאגט, דער רבי ברענגט אראפ אין הערה ניין, די תנחומא שטייט קלאר מה היתה גדלותו שיצא אל אחיו. רשי דער פשטן גייט און זאגט מיר אז ס'רעדט זיך אז מינהו על ביתו, פון וואנעט נעמט ער עס אין פשוטו של מקרא פון דעם פסוק? האבן מיר שוין דריי קשיות, דלת, די פערדע שאלה, וויבאלד די תמיהה פון רשי איז מצד דעם כפל פון ויגדל, רשי זאגט דאך קלאר, און דער רבי פרעגט אויף דעם א שאלה פארוואס דארף איך עס בכלל האבן, אבער רשי זאגט דאך ויגדל, והלא כבר כתיב ויגדל הילד, וואס דארף ער אראפברענגען אויכעט דעם משה? יעדע זאך וואס רשי ברענגט אראפ פון פסוק איז דאס מיט א כוונה, און ס'איז רשי אליין האט עס געמאכט, וואס דארף ער האבן דא די משה, די פראבלעם איז דאך דא נאר מיט דעם ויגדל. וויבאלד די תמי' פון רשי'ן איז מצד דעם כפל פון ויגדל, פארוואס איז ער מעתיק פון פסוק אויך דעם ווארט ויגדל משה? פארוואס ברענגט ער אראפ די משה אויכעט? ה, די פינפטע שאלה, כמדובר כמה פעמים, ברענגט רשי, שוין אסאך מאל גערעדט וועגן דעם אין די צייט וואס מיר האבן געלערנט די שיחות איז איינע פון די כללי רשי וואס דער רבי זאגט ברענגט רשי דעם נאמען פון בעל המאמר כדי דערמיט פארענטפערן אדער מאכן גלאטער א קשיא וואס ווערט נתעורר ביי א תלמיד ממולח א נארמאלער תלמיד וואס האט געלערנט א בן חמש למקרא עט נישט האבן די שאלה א תלמיד ממולח מען רופט עס אויף אידיש א געזאלצענער אדער א געפעפערטער תלמיד וואס ער עט האבן א שאלה דא אין דעם אין דעם אין דעם רשי אדער אין דעם פסוק און מיט דעם וואס רשי ברענגט אים אראפ דעם דעם בעל המאמר דער וואס זאגט דאס מיט דעם וועט אוועקגיין די שאלה זאגט דער רבי וואס עט עס אונז דא צוגעבן דארף מען פארשטיין וואס ווערט דא פארענטפערט דורך דער ידיעה אז דאס האט געזאגט רבי יהודה ברבי אלעאי, מען זעט קלאר ס'איז אזוי פיל ערטער אין רשי וואס רשי ברענגט נישט אראפ דעם מאן דאמר, פארקערט דער בעל המאמר ברענגט ער אראפ אין ספעציעלע ערטער, מוז מען דאך זאגן דעם יסוד אז ער קומט פארענטפערן עפעס א שווערע שאלה וואס א א שארפער יינגל וועט כאפן, וואס איז דא שווער וואס מיט דעם וואס ער ברענגט אראפ אמר רבי יהודה ברבי אלעאי, מיט דעם וועט אראפגיין די שאלה. האבן מיר פינף שאלות, די ערשטע שאלה איז, וואס האט רשי'ן, וואס די ערשטע זאך וואס מ'דארף גיין בכלל, וואס האט רשי'ן דא געקוועטשט? מ'קען נישט זאגן אז ס'האט אים געקוועטשט דער ענין וואס ס'שטייט צוויי מאל ויגדל, ווייל ס'איז לייגט זיך אין שכל צו שטיין צוויי מאל ויגדל, איין מאל ויגדל איז נאכן זייגן, און איין מאל ויגדל אז ער זאל שוין ארויסגיין און ויך את המצרי, איז קען מען נישט זאגן אז דאס איז דאס. דערנאך זאגט דער רבי אז אין פירוש רשי אליין וועלן מיר האבן, וועלן מיר האבן פינף, פינף שאלות, די ערשטע שאלה פרעגט ער, פארוואס פרעגט רשי די שאלה? והלא נאמר והלא והלא כבר ווי דער לשון והלא כבר כתיב ויגדל הילד רשי פירט זיך נישט אזוי צו טון אלעמאל פרעגן א שאלה און ענטפערן רשי גיט דיר א ביאור לויט דעם פארשטיי איך וואס איז געווען די שאלה זייער פארשטאנדיג ווען רשי זאגט דאך גלייך אמר רב ויגדל משה אמר רב יהודה ברבי אלעאי הראשון לקומה והשני לגדולה וואלט איך פארשטאנען אז רשי האט געקוועטשט פארוואס שטייט צוויי מאל ויגדל איינע נאך די אנדערע דאס איז איין שאלה, די צווייטע שאלה איז, פארוואס קלייבט אויס רשי לקומה? ס'איז דא אזויפיל זאכן וואס מיינט ויגדל הילד, וואס ס'ווערט ביי אים נייע זאכן, דער רעדן, דער שכל, אלע זאכן וואס ווערט געביטן, רשי קלייבט אויס הראשון לקומה, פארוואס? די דריטע שאלה, וואנעט נעמט רשי אין פשוטו של מקרא פון דעם פסוק אז ס'רעדט זיך אז שמינהו על ביתו? פארקערט, דער דער תנחומא שרייבט גאר אנדערש, מה היתה גדולתו שיצא אל אחיו, האט רשי דאך געקענט ניצן דאס אויכעט, וואס נעמט ער דווקא דאס? די פערטע שאלה איז געווען, פארוואס שרייבט ער ויגדל, ער ברענגט אראפ פון חומש, ויגדל משה. דער לויט ווי מיר לערנען יעצט קוועטשט דאך אים נאר דער ויגדל, וואס דארף ער נאך ויגדל משה? פינפטע שאלה איז, ווי גערעדט אלעמאל, אז דער נאמען פון דעם בעל המאמר ברענגט ער נאר אין ספעציעלע צייטן, ווען ס'איז דא א שאלה וואס דער תלמיד ממולח וועט פרעגן, מיט דעם נאמען פון בעל המאמר פאלט אראפ די שאלה, דארף מען פארשטיין וואס וועט אונז דא העלפן דעם נאמען פון דעם בעל המאמר וואס ער ברענגט. אין אות גימל, ווי געזאגט פריער, וועט דער רבי פרובירן צו געבן א ענטפער, דער רבי וועט דאס אפפרעגן מיט דריי שאלות אויף דעם ענטפער וואס וואס ער וויל פרעגן, וואס ער וויל זאגן. לכאורה וואלט מען געקענט זאגן אז רשי וויל דא באווארענען, וואס האט רשי דא געקוועטשט לכאורה, אז דער ויגדל אין אונזער פסוק מיינט נישט דעם זעלבן סוג פון גידול אין זמן אז עס איז אים צוגעקומען נאך אסאך יארן. ויגדל הילד ער געווארן צוויי יאר ער האט אויפגעהערט צו זייגן דער צווייטער ויגדל קען מען נישט זאגן אז ס'רעדט זיך דא וועגן א ענין פון גידול אין זמן פארוואס ווייל אז עס איז צוגעקומען אז נאך אסאך יארן ווייל עס איז שווער צו זאגן אז דער פסוק זאל זאגן ויגדל סתם און דערמיט מיינען א הוספה מיט א געוויסן זמן נישט אויסטייטשנדיג דערביי וויפיל זמן דאס איז, דער פסוק זאגט דאך נישט גארנישט וועגן וויפיל זמן, ווערט דאך די שאלה פארוואס דארף שטיין צוויי מאל ויגדל, דער ערשטער ויגדל פארשטיי איך, אבער וואס דער צווייטער ויגדל, נאר א גדלות אין חשיבות לגדולה כו', וואלט זיך געקענט ענטפערן איינע פון די וואלט אראפגיין די שאלה פארוואס רשי זאגט אז ס'רעדט זיך אז האב איך א ראיה פון דעם פסוק פארוואס רשי זאגט שמינהו פרעה על בית על ביתו וואלט געווען זייער געשמאק. אבער דאס איז נישט מספיק דער רבי זאגט אז דער ענטפער אליין וועט נישט זיין גענוג ס'בלייבט דריי שאלות אויף דעם ענטפער ווייל אלף פארוואס זאגט רשי והלא כבר כתיב ויגדל הילד בשעת ער קומט מפרש זיין נישט דעם כפל פון ויגדל נאר דעם פשט פון ויגדל משה אין אונזער פסוק לויט דעם וואס דער רבי האט געוואלט זאגן א וואס האט געקוועטשט רשי אז ס'שטייט ויגדל משה און ס'שטייט נישט וויפיל צייט ס'איז געווען אָ, דאַרף ער דאָך נישט, עס קװעטשט דאָך אים נישט דער ערשטער ויגדל. ער האָט נישט קײן שײלה אױפֿן ערשטן ויגדל. װאָס פֿרעגט ער װײַטער די שײלה, װער איז װײ, װער איז קװאָקסי װײקדאַל אַ ילד? האָט געדאַרפֿט שטײן נאָר, אַז ס'איז אים שװער, אָט דער ויגדל משה, ס'שטײט נישט װיפֿל צײַט, האָט ער געדאַרפֿט זאָגן, אַז מ, אמר רבי, אמר רבי יהודה ברבי אלעאי, אַז מינהו על ביתו. צװײט, אַ צװײטע שײלה, װאָס מע קען אָפּפֿרעגן דעם, דעם ענטפֿער, װאָס דער רבי װיל געבן, דער ביאור אױפֿן ערשטן ויגדל הילד, אַז דאָס מײנט לקומה, איז איבעריק. אפילו רשי וויל יא זאגן, האט ער נישט געדארפט זאגן אז דער ערשטער איז לקומה, ער האט נאר געדארפט מבאר זיין דעם אויפטו אין צווייטן ויגדל משה פון דעם פסוק אז דאס מיינט לגדולה שמינהו פרעה על ביתו, אויב איך זאג אז דער ויגדל קוועטשט אים נישט, נאר ס'קוועטשט אים, פארוואס רשי זאגט נישט קיין צייט, וויפיל וויפיל זמן איז אריבער פון דעם ביז דעם, האט רשי נישט געדארפט האבן דעם גאנצן ענין פון קומה, נישט מסביר זיין דעם ערשטן ויגדל, נישט אראפברענגען דעם ויגדל, און נאר זאגן אז פון דעם פסוק ווייזט אויס אז מינהו לגדולה דערפאר קען איך דאס ווייטער נישט זאגן ג' א דריטע זאך אז דער צווייטער ויגדל איז בנוגע חשיבות וגדלות לגדולה וואלט מען געקענט פארשטיין אויך אן פירוש רשי דארף רשי אויב דאס האט געקוועטשט רש'ן דארף רשי גאר נישט זאגן פארוואס על דרך ווי די צוויי מאל ויגדל וואס שטיין פריער ביי יצחק'ן דער רבי וועט ברענגען געשמאקע ראיות וואס איך זע שוין פון א פריערדיגע ערטער וואס עס שטייט צוויי מאל ויגדל, און מען דארף זיך נישט אפשטעלן אויף דעם, מען דארף נישט האבן קיינע פירושים אויף דעם, מוז איך קומען צוריק צו די מסקנא אז נישט דאס האט געקוועטשט רש'ן, בלייבט אונז ווייטער אז מען ווייסט נישט וואס רש'ן האט געקוועטשט, אבער פון דעסטוועגן האבן מיר די פינף שאלות אויף רש'ן, וואס וואס וויל דא רש'ן? וואס וואס ברענגט דער רבי אין די דריטע שאלה וואס ער פרעגט אויף זיין פירוש, אז דער צווייטער ויגדל איז בנוגע חשיבות וגדלות וואלט מען געקענט פארשטיין אויך אן פירוש רש'ן, על דרך ווי די צוויי מאל ויגדל וואס שטייען פריער ביי יצחק'ן, שטייט איינמאל ויגדל הילד ויגמל, דערנאכדעם שטייט ויגדל האיש וילך הולך וגדל עד כי גדל מאוד, אויך אויף יצחק'ן, וואס דער ערשטער ויגדל איז אין זמן ביז אז ויגמל, וואס איז געווען אז ער האט אויפגעהערט אז ער האט אויפגעהערט צו זייגן, איז אין זמן ביז אז ויגמל, און דער צווייטער ויגדל איז אין מובן פון גדלות בנכסים וכיוצא בזה. ווי דער המשך הכתוב, ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה, שהיו אומרים, זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך. מענטשן פלעגן זאגן אז מען וויל האבן זבל פרדותיו של יצחק איז מער ווערט ווי די כסף וזהב פון אבימלך. איז לכאורה זעהט דאך קלאר אז אין דארט שטייט א פסוק ויגדל הילד ויגמל ס'גייט אויף פֿיר און צוואַנציק חדשים דערנאכדעם ויגדל האיש וילך הולך וגדל וואס איז גארנישט קיין שאלה דער ערשטער איז ויגמל און דער צווייטער איז ויגדל ויהי לו צאן מקנה צאן ובקר ובקר ועבודה רבה ווייס איך דאס אליין דארף רשי גארנישט מסביר זיין איז ווייטער א ראיה רש'ן האט דאס נישט געקוועטשט וואס האט יא געקוועטשט רש'ן און אזוי איז דאך אויך בעניננו ביי משה'ן קנישקעלוי אז דער ערשטער ויגדל הילד האט אויפגעהערט צו זייגן ותביאהו לבת פרעה, דער צווייטער קומט אונז זאגן ויגדל אז ער איז געווארן א ענין פון חשוב, דארף רשי מיר נישט זאגן אז מינהו על ביתו מיט אלע אנדערע זאכן, מען וואלט עס אליין געוואוסט. אות ד', אין אות ד' וועט דער רבי ברענגען דעם ביאור אויף דעם געוואלדיג הפלא ופלא געשמאק ווי ס'פאלט אראפ אלע שאלות ווי מען דארף לערנען די רשי און ווי ס'ווערט ליכטיג די רשי מיט דעם פסוק. דער ביאור בכל זה. דער פסוק זאגט ויהי בימים ההם. דער רבי זאגט אין די הערה שטייט נישט בימים הרבים ההם. אז ס'איז געווען אסאך יארן אינצווישן, ווי געזאגט פריער ווען מ'טוט אנגעבן. דער ערשטער פסוק איז ויגדל הילד, ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה. פסוק גלייך נאכדעם שטייט ויהי בימים ההם. וואס מיינט ויהי בימים ההם? ויגדל משה, וואס וויבאלד עס שטייט באלד נאכן פסוק ויגדל הילד, וגומר, מיינט עס אז דער ויגדל משה איז געווען בימים ההם פון פריער, אין די זעלבע צייט פון פריער, נאנט צו דעם זמן פון ויגדל הילד, ותביאהו לבת פרעה, ויהי לה לבן. איז במילא קומט אויס אז רש דער רבי איז אונז מגלה דא דער ויגדל בימים ההם מיינט נישט מיינט נישט מער ווי מיר האבן געלערנט ביז יעצט נאך כ"ד חודש ווען ער האט אויפגעהערט צו זייגן עס מיינט אינגאנצן אן אנדער זאך און דער ויגדל ויגדל ויהי בימים ההם ויגדל משה מיינט אז ס'געווען נאנט צו די צייט וואס מ'האט אים געברענגט צו בת פרעה ווי דער רבי גייט מסביר זיין קען מען דעריבער לכאורה נישט לערנען אז דער פירוש פון ויגדל משה איז גדולה ובחשיבות קען איך שוין נישט לערנען אז ס'איז גדולה ובחשיבות ווייל ס'האט קיין ארט נישט צו זאגן אז אין די ימים ההם פון ויגדל הילד נאך די טעג פון סיום זמן היניקה איז ויגדל משה לגדולה ווי קען זיין א קינד פון צוויי יאר זאל ווערן זאל ווערן גרויס לגדולה ס'קען נישט זיין אזא זאך דער רבי זאגט אין הערה 20 ריכטיג און מצד זה איז אויכעט מושלל איך קען נישט זאגן בפשטות אז ויגדל משה מיינט עס אז ער געוואקסן כפשוטו שטימט נישט אינגאנצן, אויב ער זאגט בימים ההם, אין די צייט וואס ער איז נגמל געווארן, קען נישט זיין אז ס'איז געווארן שוין, אז ער געווארן א ענין פון גידול כפשוטו, ביי צוויי יאר נאך וואס מ'ענדיגט זייגן ווערט נישט קיין חילוק אין גלייך אין אפאר טעג אז ויגדל כפשוטו. דעריבער קען איך נישט לערנען אז ס'רעדט זיך דא וועגן דעם ענין פון דער ערשטער ויגדל, רעדט זיך וועגן דעם ענין פון זמן ווען ער האט אויפגעהערט צו זייגן, דערפאר מוז רשי מתרץ ס'ווערט שוין דא גלייך ניכר, דערפאר דארף רשי אראפברענגען די שאלה, און רשי דארף אראפברענגען והלא נאמר כבר ויגדל, וואס טוט זיך דא נאכאמאל ויגדל גלייך אין צווייטן פסוק, אויב ס'בימים ההם, וואס טוט זיך דא, וואס איז דער ערשטער און וואס איז דער צווייטער, דערפאר דארף רשי מסביר זיין וואס איז דער ערשטער און וואס איז דער צווייטער ווי מ'וועט מסביר זיין זייער בדיוק מיט פרטים אין אלע זאכן, א חידוש נפלא ווי מען דארף לערנען רשי. דעריבער איז רשי מפרש, הראשון לקומה, והשני לגדולה. דער עיקר חידוש אין דעם איז נישט בנוגע דעם ויגדל פון אונזער פסוק והשני לגדולה. רשי קומט, רשי האט געקוועטשט מער דער ערשטער ויגדל ווי דער צווייטער, דאס איז דער עיקר חידוש. נאר אז דער ויגדל פון פריערדיגן פסוק מיינט לקומה, דאס וואס רשי דא איז מחדש. ויגדל הילד מיינט נישט דעם גידול וואס נאכן זמן היניקה, מען רעדט נישט וועגן זמן היניקה, ווי עס זעט אויס בהשקפה ראשונה ווי מען האט געזאגט פריערט אז מיר לערנען אזוי, נאר ס'מיינט לקומה, ווען א קינד וואקסט אויס און ווערט א גדול בקומה כפשוטו, מ'עט באלד זען קלאר ווי אלט ער געווען וועגן וויפיל יאר ס'רעדט זיך, וואס דאס איז מיט א משך יארן נאך דעם זמן פון ויגמל, ממילא איז דאס וואס ס'שטייט ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה דאס וואס האט געקוועטשט רשי, דערפאר ווען ס'קומט דא ויגדל הילד און ס'שטייט בימים ההם, דארף רשי מיר מסביר זיין וואס מיינט דארטן דער פסוק, זאגט ער דער ראשון איז לקומה און השני איז לגדולה שמינהו פרעה לעל ביתו, וויל דער רבי דאס מסביר זייער קלאר. אבער איי דער רבי דערווייל דרך אגב דארף ענטפערן א שאלה וואס ווערט גלייך א שאלה, און דאס וואס עס ווערט נאך אלץ אנגערופן ילד, שטייט דאך שטייט דאך ויגדל הילד, ווי קענסטו מיר זאגן אז ס'רעדט זיך וועגן נישט ביי פֿיר און צוואַנציק חדשים נאר דער רבי איז מחדש אז ס'רעדט זיך אז ס'געווען דער רבי זאגט דעם לשון אז ס'רעדט זיך אין א סך שפעטער דאס איז מיט א משך יארן נאך דעם זמן פון ויגמל ווי קען עס זיין איז אין חצאי ריבוע האט עס דער רבי ענטפערט און דאס וואס ער ווערט נאך אלץ אנגערופן ילד איז קיין תמיהה נישט ווייל מען געפינט שוין פריער אז ראובן האט געזאגט הילד איננו בשעת יוסף איז געווען אין בור, און ראובן איז געקומען צוריק און האט געזען אז ער איז נישטא, האט ער געזאגט הילד איננו אין פרשת וישב, און האט געזאגט אל תחטאו בילד, צוויי מאל, אין פרשת מקץ, מיינענדיג יוסף'ן, וואס איז דאן אלט געווען זיבעצן יאר. און דא רעדט מען ביי משה רבינו רעדט מען אפילו נישט וועגן זיבעצן ס'קען זיין דער רבי וועט זאגן שפעטער אבער רעדט מען וועגן צען עלף יאר אלט איז זיכער אז מ'קען אים רופן ילד ויגדל הילד דאס נישט אט די צייט וואס האט אויפגעהערט זייגן עס רעדט זיך ווען ווי מיר זאגן שפעטער די יארן וואס רעדט זיך צען צו עלף יאר אלט דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה נאך צוויי ראיות געוואלדיגע געשמאקע ראיות די פרשת וירא שטייט ואת הילד ווען ווען אברהם אבינו האט אוועק געשיקט הגר מיט ישמעאל שטייט ואת הילד וישם על שכמה האט ער געגעבן די כד מיט דאס וישם על שכמה שטייט ואת הילד דער רבי זאגט ישמעאל איז שוין געווען יעמאלט ער געווען יעמאלט 16 יאר אלט וואס פאר א סארט ילד איז דאס און אין פרשת ויגש שטייט ווען זיי קומען צו יוסף האבן זיי געזאגט אז און אין פרשת ויגש וילד זקונים קטון אויף וועמען זאגן זיי עס אויף בנימינען בנימין איז שוין געווען יעמאלט אלט 30 יאר אלט און דעסוועגן ווערט ער אנגערופן ילד דאך נישט קיין שאלה וואס מען רופט אים אן דא ילד דער חידוש איז אז דער רבי קומט מחדש זיין אז רשי קומט דא מחדש זיין עיקר אויף משה רבינו אויפן ערשטן ויגדל ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה האט עס געווען נישט ביי דעם ענין פון ענדיגן זייגן נאר ס'איז ראשון איז לקומה ממילא מוז זיין דער צווייטער לענין חשיבות ווען מיר לערנען ווייטער די פרטים און דער רבי וועט ענטפערן אלע שאלות מ'וועט זען ווי אלע שאלות וועלן אראפפאלן וויבאלד אז ראשון לקומה ער איז שוין געווען א עלטערער נישט קיין פֿיר און צוואַנציק חדשים איז שוין פארשטאנדיג וואס די סמיכות צו דעם זמן ווען ער איז שוין ארויסגעוואקסן בקומה ווי געזאגט יעצט אז מ'האט אים געברענגט ווען ער שוין געווען, ער איז שוין געווען גרויס בקומה. קען אויך זיין ויגדל משה אין גדולה בחשיבות, ווי רשי זאגט והשני לגדולה. דערפאר איז רשי אויך דער רבי לייגט צו אין הארה פֿינף און צוואַנציק, רשי איז מדייק און ער זאגט הראשון לקומה והשני לגדולה, ס'איז איינע מיט א צווייטע, ס'איז איינע לעבן די אנדערע, ס'איז מדגיש די שייכות אין די צייט אז ס'איז איינע נאנט צו די אנדערע, נישט פֿיר און צוואַנציק חדשים, ס'איז ביז ווען ער איז געווארן א גרויסער. דער רבי לייגט צו אז אין תנחומא זעט מען טאקע ער שרייבט דארטן למעלה בקומה און למטה בגדולה ער זאגט נישט דארט הראשון והשני דערמיט איז אויך מובן וואס רשי איז מפרט די שאלה והלא כבר כתיב ויגדל הילד דערפאר ער שטן פארשטיין איך ווי געזאגט אז רשי טוט דאך דאס נישט אלעמאל די ערשטע שאלה איז געווען וואס הייבט רשי אן מיט די שאלה שטייט זיך שוין איינמאל ויגדל הילד ווארום דער עיקר חידוש בפירושו איז אז מצד דעם וואס דא שטייט נאכאמאל ויגדל משה בייט זיך דער טייטש פון ויגדל הילד אין פריערדיגן פסוק, בשעת איך לערן ויגדל הילד, קען איך לערנען אז טאקע פֿיר און צוואַנציק חדשים, בשעת איך קום צום גלייך ויהי בימים ההם אין די זעלבע צייט שטייט ויגדל משה, קען איך דאך שוין נישט זאגן אז דארטן רעדט זיך וועגן ויגדל ביי פֿיר און צוואַנציק חדשים, מוז רשי אראפברענגען די שאלה והלא כתוב כבר ויגדל. ממילא מוז מען זאגן אז ס'א נייער סארט ויגדל, אז דער ויגדל איז נישט פֿיר און צוואַנציק חדשים, נאר ס'רעדט זיך אינגאנצן אויף א אנדערס אות, אינגאנצן אויף א אנדער סארט אופן. דער רבי זאגט אין הארה זיבן און צוואַנציק, ועל פי זה מובן, וואס ער איז עס נישט מפרש, ווען ער קומט צו דעם ערשטן מאל ויגדל הילד, דארטן האט ער נישט קיין שאלות, ווייל דארטן קען מען לערנען ויגדל הילד מיינט עס טאקע פֿיר און צוואַנציק חדשים. נאר זאגן אז דער מדרש טאקע דערמאנט אז ווען ווען עס איז געווען אז משה איז ארויסגעגאנגען צו די ויצא משה די מעשה פון ויך את המצרי איז דא צוויי דעות אין מדרש דער רבי ברענגט עס אראפ אין די הארות שפעטער אז עס איז דא א גרויסע מחלוקת אין מדרש אין דעם חילוק פון ווען ער ווי אלט ער איז געווען איינער זאגט צוואַנציק און איינער זאגט אז ער איז שוין געווען פֿערציק יאר אלט יעמאלט ווען ער איז ארויסגעגאנגען אוקיי אות ה' לכאורה קען מען פרעגן דער רבי וועט פרעגן א שאלה אויף דעם, לכאורה האט דער רבי מיר דערווייל האבן נאך נישט געקומען צו זען אז לויט דעם חידוש ווערט פארענטפערט אלע שאלות מ'וועט בעסער מסביר זיין פונקט ווי אלע שאלות פאלן אראפ, אבער דער רבי זאגט דערווייל אין אות ה' אז לכאורה האב איך א שאלה גלייך אויף דעם פירוש. וויבאלד אז בת פרעה האט דעם ילד געגעבן נאר צו והינקהו לי, יא, א קינד וועט לערנען, מען קען מחדש זיין אז משה רבינו איז ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה רעדט זיך ביי צען עלף יאר, האט ער גלייך א מוירדיגע שאלה איז ווי קומט עס וואס זי האט דערלאסט מען זאל אים צוריק ברענגען ערשט נאך דעם ווי ער איז אויסגעוואקסן בקומה וואס איז כנ"ל א משך יארן נאך דעם זמן היניקה האט ער דאך א מוירדיגע שווערע שאלה איז די הסברה גאר בפשטות געוואלדיגע הסברה ווי דער רבי וועט עס ארויסברענגען און געשמאק און הארציג וואס דא טוט זיך ווי זי ווערט ווי זי ווערט מוסבר די הסברה גאר בפשטות די שאלה פאלט אראפ ממילא בלייבט אונז דער חידוש ווייטער אז ער אז זי האט אים געברענגט ווען ער איז שוין געווען משך יארן נאך דעם זמן פון אויפהערן זייגן וויבאלד די מוטער יוכבד האט שוין באקומען איר ילד זי האט באקומען משה'ן האט זי אים נישט צוריקגעגעבן צו בת פרעה תיכף נאך דעם זמן היניקה זי האט געענדיגט די 24 חדשים זי האט אים נישט צוריקגעגעבן נאר זי האט זיך זיכער משתדל געווען צו האלטן אים ביי זיך וואס לענגער נאך דעם זמן היניקה ווי האט זי עס געטון זאגט דער רבי דורך פארשידענע הסברות ונימוקים זי האט געגעבן הסברים און רי און סיבות טעמים המתקבלים על הלב וואס לייגט זיך אויפן הארצן וואס האט זי געזאגט היות דער ילד איז צו איר צוגעוואוינט און צוגעבונדן איז נישט גוט מ'זאל אים אפרייסן און אוועקגעבן פון איר כיוצא בזה ממילא קומט אויס אז יוכבד אור איז געווען די מאמע און זי האט געהאט משה זי האט אים געזייגט און זי האט געהאלטן אין איין געבן סברות און טענות אז ס'איז נישט די צייט איז נאך נישט געקומען אז מ'זאל אים צוריק אפגעבן צו בתיה בת פרעה און דער רבי ברענגט אראפ אין אין אין הערה 29 זייער אינטערעסאנט ראה שמות רבה פרק ה בן י"ב שנה נתלש משה רבינו מבית אביו געוואלדיג און דער רבי זאגט נאך מער וברמב"ן הנ"ל, גיב א קוק אין רמב"ן וועסטו אויכעט זען וועגן דעם ענין. און אין הערה אַכט און צוואַנציק ברענגט דער רבי אראפ די גמרא אין עירובין, און דער אלטער רבי אין שלחן ערוך רעדט וועגן דעם שיעור פון א תינוק הצריך לאמו, דער רבי לייגט צו זייער געשמאק, דער בן חמש אליין פילט און ער ווייסט ביי זיך ווי צוגעבונדן ער איז צו זיין מאמע. אבער ווען ער איז שוין געווארן גרויס בקומה, צו זאגן ווי דער שמות רבה זאגט ביי 12 יאר אדער ביי 11 יאר ווי דער רבי וועט זאגן באלד אינעווייניק אבער ווען ער איז שוין געווארן גרויס בקומה האט זי נישט געהאט קיין ברירה און אים געמוזט אפגעבן צו בת פרעה מער נישט געהאט קיין תירוצים וואס צו טון א בחור פון 11 יאר דארף אנקומען צו די מאמען האט זי געמוזט אים צוריקגעבן ממילא פאלט אפ די שאלה וואס מען קען פרעגן אז לכאורה איז ביידע שאלות פאלט אפ סיי די סיי די חידוש איז אז ויגדל הילד ויגמל איים סארי נישט ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה רעדט זיך נישט וועגן אז ער האט געענדיגט זייגן, ממילא גייט אראפ די שאלה פארוואס רשי זאגט דארטן גארנישט ווייל דארטן קען איך טאקע לערנען אויף זייגן, באלד עס שטייט א פסוק גלייך נאך דעם בימים ההם, נאכאמאל שטייט ויגדל ויגדל משה, מוז איך זאגן אז דארט רעדט זיך לקומה און דא רעדט זיך לגדולה, מילא וואו לכאורה דאך א שאלה ווי קען זיין ויגדל הילד זאל זיין צען עלף יאר, זאגט דער רבי איך טרעף מער, איך טרעף ביי דרייסיג יאר טרעף איך, בנימין איז געווען דרייסיג יאר און ער זאגט אים ילד זקונים קטן. זעה איך דאך אז אז אז ביידע קען מען אמאל רופן ילד אפילו ביי די יארן איכער די צווייטע שאלה וואס קען ווערן ביי א קינד וויבאלד אז בת פרעה האט געגעבן להניק איז קומט צו ענדיגט זיך די 24 חדשים דארף זי אים געבן זאגט דער רבי ניין דער הסבר איז גאר בפשטות די מאמע יוכבד האט מסביר מיט הסברים פאר וואס זי דארף אים האבן און ס'איז נישט גוט צו אוועקגיין א קינד וואס האט צוגעוואוינט צו די מאמע און האט ערשט געענדיגט זייגן אז זי האט אים געשלעפט ביז ער איז געווארן עלטער יעצט אין אות ו' דער רבי פרעגן נאך א שאלה דארף נאך אבער פארשטיין וויבאלד אז בת פרעה האט געוואלט האבן משה'ן ביי זיך, איז מובן אז יוכבד האט אים געקענט פארהאלטן נאר ביז וואנען עס קען זיין גילטיג דער טעם ואמתלא הנ"ל, אמתלא הנ"ל. ווי לאנג קען יוכבד ציען און זאגן אז ער מוז זיין מיט איר? אז פאר'ן ילד איז וויכטיג צו בלייבן ביי דער מינקת, זייענדיג שטארק צוגעבונדן און כרוך צו איר, ער איז צוגעבונדן און ער גייט איר נאך די גאנצע צייט, וכיוצא בזה. וואס דער רבי זאגט וואס דאס איז ביזן גיל פון א בן חמש ושש לכל היותר אדער בהשתדלות יתירה זי וועט זיך בעטן און זי וועט דערציילן אז דאס א ספעשל קינד און אז א קלוגע קינד און ער וויל נישט אוועקגיין פון די מאמע מיט אלע זאכן איז ביז צום גיל פון י"א וי"ב שנה דא ברענגט דער רבי אראפ וואס ער האט פריער געברענגט דעם מדרש שמות רבה שטייט אז בן י"ב שנה נתלש משה רבינו מבית אביו און אויב אזוי ווערט דאך ערשט אן אנדער שאלה, ווילסטו מיר זאגן אז וואס? אז ווען ער איז ווען ער איז צוריק געקומען צו בת פרעה איז ער געווען עלף יאר? ויהי בימים ההם שטייט נישט בימים הרבים, נאר בימים ההם גלייך נאך וואס ער איז געקומען דארטן האט אים פרעה גענומען און האט אים ממנה געווען על ביתו, פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה, און אויב אזוי ווי איז שייך צו זאגן אז באלד נאכדעם זאל משה אין אזא יונגער עלטער צוקומען צו גדולה בחשיבות, ווי רש"י זאגט והשני לגדולה. ווערט דאך ווייטער א שאלה ווי קען עס זיין דער רבי לייגט צו אין הערה 30 און לויט דעם תנחומא וועט דאס ווערן פארשטאנדיק וואס דער תנחומא האט דאך געברענגט פריער וואס איז געווען זיין גדולה שיצא אל אחיו ווייל דער תנחומא האלט אז ער איז געווען 5 6 יאר נישט אז ער איז געווען יעמאלט 10 11 יאר דערפאר קען זיין לגדולה ביי אחיו וואס איז געווען די גדולה אז ארויס גיין זען וואס די אידן טוען אבער לויט רש"י איז דאס נישט אזוי דערפאר איז רש"י ממשיך ווערט דאך דא א שאלה אויב אזוי ווי קען זיין אפילו ביי עלף יאר אז ער זאל ווערן א גאנצער פירער פון ביתו של פרעה דערפאר איז רש"י ממשיך אז די גדולה באשטייט אין דעם וואס מינהו פרעה על ביתו ס'איז נישט א חשיבות וגדולה כללית אין ענייני פרעה און מלוכה, ער איז נישט געווארן קיין שר, ער איז נישט געווארן קיין סגן, ער איז נישט געווארן קיין העלפער אין ענייני מלוכה, נאר א מינוי פרטי אויף די ענייני בית פון פרעה. וואו זעט מען אזא זאך? וואס אזא גדולה און מינוי קען זיין אויך ביי אזא וואס איז נאך זייער יונג. וואס איז א שווערע זאך צו זיין א אחראי צו זען אז די שטוב פירט זיך ווי עס דארף צו זיין, וואס איז אלץ דא וואס מען דארף, ווען דער רבי זאגט עס נישט אבער מען קען זיך אליין צולייגן, זען און יעדן טאג זען אז ס'איז דא ברעט אין שטוב, אדער מען דארף גיין קויפן ברעט, א קינד פון עלף יאר קען קען טון די זאכן, קען זיין אויך ביי אזא וואס איז נאך זייער יונג, אויב עס איז דא א סיבה מיוחדת אויף דעם, ווי מען געפינט ביי יוספ'ן, אז צו זיבעצן אכצן יאר איז ער שוין געווען א ממונה על בית פוטיפר, און מען קען זען אויכעט אין פרשת וישב קען מען זען אז ווען יוסף איז געווען 17 18 יאר געווען דארט פוטיפר געווען א גאנצער פירער מיט אלץ און יוסף ווי שטייט ויבא ויבא יוסף קומען אין בית וואס איז געווען מעשה מיט אשת פוטיפר זאגט רש"י חד אומר וואס איז געווען דארט ער געקומען מאכן זיינע חשבונות איז געווען א גאנצער רואה חשבון ער שוין געוואוסט וואס צו מאכן מיט אלץ אז ער דאך קען זיין אז ס'איז געווען שוין נישט געווען קיין ענין פון סאס נישט געווען קיין ענין פון חשיבות און מלוכה וואס איז געווען דאס איז זייער געשמאק פארשטאנדיק גייט אראפ די שאלה אויכעט אויף דעם ענין דעם חידוש פון רעבן אז ער געווען טאקע נאר צען עלף יאר פון דעסוועגן האט ער אים ממנה געווען השני איז לגדולה אות ז' וואס איז טאקע דער טעם וואס פרעה האט ממנה געווען משה'ן על ביתו אין אזא יונגן גיל פארוואס טאקע האט ער עס געטון מיר ווייסן אז ער האט עס געטון ווייל רש"י זאגט אז ער האט אים געמאכט לגדולה אבער וואס איז דער טעם פארוואס האט ער עס געטון איז דאס רש"י מרמז דורך מעתיק זיין פון פסוק דעם ווארט ויגדל משה לויט דעם וועט אראפגיין די שאלה וואס מ'האט געפרעגט איינע פון די שאלות פארוואס ברענגט ער פארוואס ברענגט רש"י אראפ די מילים פון ויגדל משה און דערמיט באווארנט רש"י נאך א שאלה בנוגע דעם ווארט פון משה לכאורה נאך א שאלה וואס די אנדערע שאלה לכאורה איז דער ווארט משה דא אין פסוק איבעריק ווען ס'וואלט געשטאנען נאר ויגדל וואלט מען פון פריערדיגן פסוק געוואוסט אז דא רעדט זיך וועגן משה. רבונו של עולם, שטייט א פסוק פריער, ממש איין פסוק פריער, ויגדל הילד ותבאהו אל בת פרעה. ויהי בימים ההם, ויגדל, ויצא אל אחיו. ווער איז דאס? משה. פארוואס דארף שטיין בכלל משה נאכאמאל? לכאורה איז דער ווארט משה דא אין פסוק איבעריג, ווען ס'וואלט געשטאנען נאר ויגדל, וואלט מען פון פריערדיגן פסוק געוואוסט אז דא רעדט זיך וועגן משה. דארף מען דעריבער זאגן אז דער טעם וואס דער פסוק איז דא מפרט דעם נאמען משה, איז ווייל די הדגשה והוספה פון א נאמען, ווען דאס איז נישט מוכרח, ב ה נישט געווען מוכרח צו עס טון, ווייזט בכלל אויף אן ענין פון חביבות וחשיבות. מבהיל על הרעיון די געשמאקייט רש"י ברענגט אראפ ויגדל משה עס קוועטשט דאך אים נאר דער ויגדל ניין ער וויל עפעס אונז לערנען מיט דעם משה וויל ער אונז לערנען עפעס וואס לערנט אונז מיט דעם משה וועט אונז לערנען פארוואס פרעה האט אים ממנה געווען אלס דעם יונגן גיל דערווייל וועט ער פארענטפערן אויכעט וואס בכלל שטייט וואס בכלל שטייט דער משה ער ברענגט אראפ אין הערה 32

און נשתרבבה אמתה אמות הרבה און אזוי ווייטער דער נאמען משה דערציילט עפעס דא נישט נאר ס'איז משה רבינו און עס דערציילט אונז אז בת פרעה האט אים ארויסגענומען זיין נאמען קומט פון די בת פרעה וואס האט אים ארויסגענומען פון די וואסער און נשתרבבה אמתה איז געווען א נס זי האט נישט געקענט אים טרעפן איז איר אמה געווארן זיך אויסגעשטעקט א סך אמות זי האט אים ארויסגענומען מיט די תיבה יעצט וועט מען פארשטיין און דאס מיינט ויגדל משה דאס איז א גדלות וואס איז געקומען מצד חביבות זי האט אים געגעבן דעם נאמען, און זי האט געזען וואס דאס איז די אלע זאכן וואס איז געווען מיט איר האנט מיט די אלע ניסים, במילא צוליב משה'ס חביבות ונשיאות חן וואו ביי בת פרעה, ביז אז ויהי לה לבן, זי האט אים גענומען ממש פאר א קינד, ער איז געווארן אירער א קינד, האט זי געפועלט, האט זי געפועלט ביי פרעה, שמינהו על ביתו. און על דרך ווי מען געפינט ביי יוסף'ן, אז ווייל ער האט נושא חן געווען, ביי פוטיפארן האט ער יוסף ממנה געווען על ביתו, נישט קוקנדיג וואס ער איז געווען סיי א נער עברי און סיי און אן עבד, פונדעסטוועגן האט ער אים גענומען, פארוואס? ווייל ס'איז געווען דער ענין פון נושא חן, דא די זעלבע זאך ס'איז געווען נשיאות חן, שוין געשמאק פארשטאנדיג אויכעט פארוואס פרעה האט אים ממנה געווען, בת פרעה האט אים נישט געלאזט לעבן, דאס איז מיין זון, און דאס איז א ספעשל טינג, און דערפאר דערמאנט מען ויגדל משה, און זי האט גע'פועל'ט אז ער זאל ווערן, שוין פארשטאנדיג דעם דער ענין הראשון לקומה, און השני לגדולה. ממילא יעצט פאר מען גייט צו עשרה זאל מען זען ווי ס'גייט אראפ, ווי ס'גייט אראפ די שאלות. פארוואס ברענגט ער די שאלה? זייער גוט פארשטאנדיג, די שאלה איז וואס ס'באדערט אים דער ערשטער, אויב דו ווילסט זאגן אז ויגדל הילד רעדט זיך וועגן אויפהערן זייגן, ווי קען זיין אז גלייך נאכדעם איז ויצא און ויך את המצרי, מוז איך זאגן אז דער דערפאר מוז מען פרעגן די שאלה און זאגן אז דארטן רעדט זיך נישט וועגן ענדיגן זייגן דארטן רעדט זיך וועגן גאנץ א אנדערע זאך די צווייטע שאלה פארוואס מוז איך זאגן לקומה ווייל ער מוז זאגן אז ער איז געווארן אז ער איז געווארן גרויס אז ער איז נישט געווען 24 חדשים נאר שוין געווען 10 11 יאר דערפאר מוז רש"י זאגן הראשון לקומה הגם דער ראשון באדערט אים נישט יעצט זאג איך יא ס'קוועטשט אים יא אז ס'קען נישט זיין אז ס'מוז זיין ביים זייגן עס מוז זיין א גאנץ אנדער סארט חידוש אז רעדט זיך אז וויי וויי וויי איך דער לילד וואט ווי אל באס פאר רעדט זיך וועגן אנדערש אויף געדינג גאנץ וואנט לערנט רש ארויס פון דעם פאסיק אז מנהל אל בייסוי זייער פאש ער געווען מוישע דער פאר ברענגט ער ארויף וויי איך דער מוישע און באס פאר האט געפוילט אז זאל עס טון דער פאר ברענגט ער איך פון דעם פאסיק ארויף דעם פון מוישע גייט ארויף די שיילע איך ער ברענגט דעם ענין פון משה און ער ברענגט דעם ענין פון ביידע זאכן סיי פארוואס מ'דארף האבן בכלל דעם משה סיי די חשיבות פון משה איז אין דעם פסוק ווערט שוין ווערט שוין דערציילט פארוואס ער האט אים ממנה געווען אויף לגדולה והשני לגדולה וואס בלייבט אונז איז נאך איין שאלה די לעצטע שאלה וואס איז געבליבן פארוואס דארף ער אראפברענגען דעם נאמען פון רבי יהודה ברבי אלעאי אז ער האט עס געזאגט וואס מ'ווייסט דאך אלעמאל אז רש"י ברענגט נישט אראפ דעם נאמען פון בעל המאמר און אז ער ברענגט עס צוליב א תלמיד ממולח וואס ער האט א שאלה און מיט דעם נאמען ווערט דאס פארענטפערט דער רבי זאגן יעצט אז ס'איז דא נאך איין שאלה דער רבי וועט אונז ערשט לערנען די שאלה פון דעם תלמיד ממולח און וועט אונז ווייזן ווי אין דעם נאמען רבי יודע ברבי אלעאי ווערט דאס פארענטפערט אות ח' כדי עס זאל זיך אפלעגן נאך בעסער דער ענין זאל זיך אפלעגן מען זאל עס קענען באנעמען מער אז ס'איז דא נשיאת חן גיט מען א מינוי צו איינעם וואס איז לכאורה נישט ראוי דערצו ובפרט, ובפרט אז די דוגמא הנ"ל פון יוסף'ן איז נישט דומה לנידון דידן, דער רבי וויל, דער רבי זאגט אז א תלמיד ממולח וועט נאך אלץ האבן א שאלה, ער פרעגט, קען נישט, איך קען נאך אלץ נישט פארשטיין, ביי עלף יאר מאכט מען איינעם א, מאכט מען איינעם א מינוי על הבית? און איך האב געברענגט א ראיה פון יוסף און עס איז נישט קיין ראיה פון יוסף, פארוואס? ווייל יוסף איז על כל פנים אלט געווען זיבעצן אכצן יאר, עס איז שוין א בחור, עס איז שוין א מענטש, מה שאין כן משה וואס איז בפשטות געווען נישט מער ווי א בן י"א או י"ב כנזכר לעיל, איז רשי מעתיק אז דער בעל המאמר איז רבי יהודה ברבי אלעאי, אט די שאלה וואס מען האט יעצט געפרעגט. אז לכאורה נאך אלץ א תלמיד ממולח וועט נאך אלץ זיין שווער ווי קען זיין אז פרעה זאל ממנה זיין אזא קליין קינד אויף אזא טייל אויף אזא זאך בית פרעה זאל ער זיין א ממונה און פון יוסף איז נישט קיין ראיה דער רבי זאגט אז מיט דעם האט רשי געברענגט דעם נאמען פון רבי יהודה ברבי אלעאי און ס'איז דער רבי רבי איז פשוט נכנס לראשו של רשי וואס האט רשי דא געקוועטשט וואס האט רשי דא מחדש געווען דער חידוש איז געווארן נישט אויפן צווייטן ויגדל נאר אויפן ערשטן ויגדל דערפאר האט עס הראשון לקומה והשני ער זאגט נישט אחד אחד ושני אחד וראשון און זענען ביידע אין די זעלבע צייט און ווייל עס שטייט בימים ההם מיט אלע זאכן וואס מען האט געלערנט ביז יעצט וואס טוט רב יהודה ברבי אלעאי וואס טוט דער נאמען אויף צו פארענטפערן דעם קינד אז אפילו ביי אזא גיל קען מען אויכעט נעמען איינעם אויף צו זיין א ממונה על ביתו איז דער רבי מסביר אין רב יהודה ברבי אלעאי דער רבי זאגט וועגן רבי יודא, און דער רבי ברענגט אראפ הערה אכט און דרײַסיק, סתם רבי יודא, הוא רבי יודא ברבי אלעאי, ווי רשי זאגט אין די גמרא אבער ווערט דערציילט וועגן רבי יודא? ווערט דערציילט אין גמרא? די גמרא אין נדרים דערציילט אז ער איז געווען א גרויסער עני, ביז אז ער אז ער און זיין פרוי האבן געהאט נאר איין בגד. זיי האבן געהאט איין בגד, אדער ער איז ארויסגעגיין אדער זי איז ארויסגעגיין. ווייזט אויס אז א בגד וואס איז געמאכט געווארן סיי פאר מענער סיי פאר פרויען איז דאס נישט געווען פון לא ילבש, און לויט ווי ס'זעט אויס פון די גמרא איז דאס געווען אזא אז ער ווייזט אויס מ'גייט נישט קיין שיינע קליידער פון אונטן ארעמע קליידער האט מען אנגעטאן עפעס זי האט געפונען עפעס סחורה און זי האט געמאכט אזא מאנטל פון אויבן וואס מען גייט אנגעטאן אפילו קען זיין אמאל אן די הענט אריינגעטאן ווי איך ווייס ווי ס'הייסט אויף אידיש וואס מ'גייט ווען אמאל ווען ס'רעגנט שטארק גייט מען אזא מאנטל איז אדער זי געגיין אדער ער איז געגיין אויף אזוי ווייט געווען זיין עניות בשעת רב שמעון בן גמליאל האט גוזר תענית געווען און רבי יודא האט געדארפט זיין דארט ווייל רבי יודא פלעגט פועל'ן אלעמאל ביים אויבערשטן צו מבטל זיין די גזירה, האט רבי יודא מהאי טעמא נישט געקענט קומען, נישט האבענדיג קיין בגד אנצוטון אויף זיך, ווייזט אויס אז יעמאלט איז די ווייב געווען אין גאס און האט נישט געהאט דעם בגד, אז ער האט נישט געהאט דעם בגד האט ער נישט געקענט גיין. פון דעסטוועגן זיין אזא גרויסער עני, געפינט מען אבער אין גמרא אין שבת אז דער קיסר האט אים דערהויבן צו זיין דער ראש המדברים בכל מקום, דער האט אויפ האט אויפגעהויבן יהודה ברבי אילעאי דער רב יהודה ברבי אילעאי פאר זיך אז ער איז געווען דער ראש המדברים וואס ווען מ'פלעגט זיך צאמקומען איז ער געווען דער ראש המדברים די גמרא דערציילט דארט די גאנצע מעשה וואס איז געווען וואס איז געווען יהודה בן גרים האט געזעצן צוזאמען מיט רב שמעון בן יוחאי און מיט און רב יהודה ברבי אילעאי און נאך איינער איז געווען דארטן און זיי האבן גערעדט וועגן דעם עניין פון די מלוכה רב יהודה ברבי אילעאי האט האט גערעדט בשבח המלכות, דער רבי ברענגט אראפ אין הערה 42 מיט א שטערל, ברענגט אראפ די גמרא אין שבת דערציילט אז ער האט גערעדט בשבח המלכות, האט אים געמאכט ראש המדברים בכל מקום. און יעמאלט איז געווען די צייט וואס מען האט געזאגט אז רבי שמעון בן יוחאי זאל מען הרג'נען, דאס איז די מעשה וואס ווערט דערציילט דארטן, זעט מען אז ער איז געווען ראש המדברים בכל מקום, ביז אז ס'ברענגט זיך אראפ אין גמרא אין מנחות, מוריינא דבי נשיאה הוה, ער איז געווען דער מורה הוראה אין דעם בית הנשיא פון רבינו הקדוש. ווער איז געווען דער מורה הוראה? איז געווען רבי יודא בן רבי לוי. און ווי ס'שטייט ווייטער, ווי ס'ברענגט זיך אראפ, מינהו קיסר ראש על בית נשיא. ער איז געווען דער ראש אויף דעם בית פון דעם נשיא. זעט מען וואס איז געווארן פון רבי יודא בן רבי לוי, אפילו אז ער איז געווען אזא גרויסער ארעמאן. אבער וואס איז דאס געווען? ווארום הגם אז רבי יודא איז מצד זיין אויסערליכן חיצוניות'דיגן מצב ותנאי חייו, ווי ער האט געקוקט אויף אים נארמאל, ווי ער איז געווען יא דער רבי ברענגט אראפ א געשמאקע הערה 43 להעיר מה שנאמר לפני זה ויחלף שמלותיו ויובא אל פרעה יוסף האט געדארפט קומען צו פרעה מ'האט געדארפט בייטן די קליידער מען קען נישט געבן אזעלכע קליידער מה שאין כן רבי יהודה ברבי אילעאי מיט דעם ווי ער איז געווען און דעסוועגן שטייט מוריינא דבי נשיאה הוה און מינהו קיסר ראש על בית נשיא פארוואס איז דאס ווארום הגם אז רבי יהודה איז מצד זיין אויסערליכן חיצוניות'דיגן מצב ותנאי חייו געווען אין א ציור וואס איז נישט מתאים פאר א מינוי פון א ראש אין די אויגן פון מלכות, ס'פאסט נישט, גיב א קוק ביי יוסף'ן וואס איז געווען, מ'האט געדארפט בייטן די קליידער. וכנל, אז ער איז געווען א גרויסער ארעמאן אפילו אין פארגלייך מיט אנדערע עניים, אזוי שטארק איז ער געווען א ארעמאן. אבער מצד המעלה ונשיאת חן בעיני המלכות ווי דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה וואס געזאגט פריער בשבח בשבת גמרא אין שבת שם שדיבר בשבח המלכות האט דווקא אים דער קיסר געמאכט אלס ראש המדברים ומינהו קיסר ראש על בית הנשיא לכאורה האט מען געדארפט נעמען איינעם וואס גייט ארום מיט די שענסטע קליידער און א גביר און א גאנצער מענטש ער זאל זיין דער ראש המדברים ער זאל זיין דער מורה הוראה אין דעם בית הנשיא פון רבינו הקדוש און ער זאל און פון דעס און ער זאל זיין דער קייס אים זאל דער קייסער ממנה זיין פאר ראש אויפן בית הנשיא און דעס זאגן ניין זיך אז נישט פאר וואס נשיאת חן מילא איז שוין פארשטאנדיג דא אויכעט גייט אראפ די שאלה פון דעם תינוק וואס ער האט א ממולח וואס ער פרעגן די שאלה ווי קען זיין אז ביי עלף יאר האט אים גענומען זעט אז איינער וואס האט אויסגעקוקט אינגאנצן נישט שייך צו דעם, און אפילו אז מען מאכט א תענית קען ער נישט קומען ווייל ער האט נישט דעם קלייד וואס זיין ווייב האט עס צוגענומען יעצט, איז פון דעסוועגן האט ער אים געמאכט אויף דעם. על דרך זה איז מובן בענינינו, דער רבי איז מסיים, אף על פי אז משה איז נאך געווען א יונג, ער איז געווען א נער, ווי רשי זאגט אין אונזער פרשה, איז אבער מצד זיין מעלה, זייענדיג אזוי חביב ביי בת פרעה, זי האט געפונען א קינד פון א א קעסטעלע שווימט אין די וואסער און זי האט אים ארויסגענומען מיט ניסים און אים געגעבן א נאמען און זי האט אים אזוי ליב געהאט ביז זי האט אים געזאגט אז ער איז איר איר ותהי לה לבן וואס האט אים ארויסגענומען מן המים ויהי לה לבן האט ער זיך קונה געווען חשיבות בבית פרעה ביז אפילו ביי די יארן מינהו על בית פרעה ווי זי קומט אויס איז אינגאנצן זייער געשמאק פארשטאנדיג אלע שאלות און אפילו די שאלות וואס מיר האבן געהאט געווען פיר שאלות וואס דער רבי זאגט מען קען פרעגן אויף זיין חידוש האט דער רבי אויכעט אפגעפרעגט די לעצטע זאך איז געווען וואס געווען דער ענין פון געווען דריי שאלות וואס מען קען פרעגן אויף זיין חידוש און די פערטע שאלה וואס קומט צו וואס א תינוק א יניק חכים וואס ער איז א ממולח קען פרעגן האט דער רבי אויכעט געענפערט ער האט געווען אלע שאלות געשמאק און כפתור ופרח אות ט' דער רבי אנהייבן רעדן וועגן יינה של תורה וואס מען געפין רמזים באהאלטן אין רשי אין די רשי וועגן ענינים נפלאים ביותר פון יינה של תורה אין דעם פירוש רשי. אלע ענינים וואס מען געפינט ביי משה רבינו בגשמיות, קומען און ווערן נשתלשל פון די זעלבע ענינים ווי זיי זיינען ברוחניות. בכלל, יעדע זאך וואס מען געפינט בגשמיות, קומט עס פון רוחניות. און דער רבי לייגט צו, אז ביי משה רבינו איז דאס ספעציעל. פארוואס? במיוחד ביי משה רבינו, וואס איז געווען למטה, פונקט ווי ער איז געווען למעלה. רבי ברענגט אראפ פון פון זוהר פון אור התורה און דער אלטער רבי פון תורה אור און דער צמח צדק אין אור התורה און ליקוטי תורה פרשת נצבים ברענגט ער אראפ אז ער געווען למטה אזוי ווי ער געווען למעלה וואס מיינט דאס ער געבליבן למטה א נשמה דאצילות וואס אזוי איז אויך מובן בעניננו אז אין די צוויי עניני גדולה

וועט מען דאס פארשטיין בהקדים מ'עט מקדים זיין עפעס א ענין דערנאך וועט מען פארשטיין ווי עס זאגט זיך ארויס ביי משה רבינו אין רוחניות אויכעט און אין גשמיות מ'עט דאס זען אין די ענין וואס ער איז געווען א רועה מיט די אלע פרטים מ'עט זען ווי עס איז דא די ביידע דרגות עס איז דא דער ענין פון ויגדל דער ענין פון לקומה און עס איז דא דער ענין פון מינוי לגדולה, ביידע זאכן, אין איין ווארט איז דאס וואס לקומה מיינט וואס ער אליין איז געווארן גרעסער, און מינוי לגדלות איז פאר עם ישראל, דער רבי זאל ארויסברענגען אז ס'שטימט אלץ פשוט חידוש נפלא ביותר דעם חידוש פון יינה של תורה. וועט מען דאס פארשטיין בהקדים וואס אויפן פסוק אין אונזער פרשה שטייט בנוגע צו לידת משה, שטייט ותהר האשה ותלד בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ווערט געבראכט אין זוהר, דער זוהר ברענגט אראפ א מחלוקת, מחלוקת צווישן רב חייא און רב יוסי, רב חייא זאגט אז וואס איז געווען ותרא אותו כי טוב הוא דאתיל דאתיליד מהול, זי האט געזען אז ער איז געבארן ער געבארן געווארן א געמאלעטער, און רב יוסי אומר נהירו דשכינתא דנהיר ביה, די ליכט פון די שכינה וואס האט געלויכטן אין אים, חמאת האט זי געזען, חמאת ח' מ' א' ת', קומט פון לשון געזען, דבשעתא דאתיליד אתמליא כל ביתא נהורא, בשעת ער איז געבוירן געווארן האט זי געזען אז די גאנצע שטוב האט זיך אנגעפילט מיט ליכט, און זי האט געזען אויף אים די ליכט פון די שכינה. און דער און דער און דער זוהר איז מסיים, ועל דא כי טוב הוא כתיב, און אויף דעם שטייט כי טוב, וכולא הוה, און אלץ איז געווען ביי אים. איז דא א מחלוקת פון רב יוסי מיט רב חייא, און דער זוהר ענדיגט צו וכולא הוה איז מבואר אין אור החמה דער אור החמה א פירוש אויפן זוהר אז די מחלוקת פון רב חייא און רב יוסי איז נישט אין מציאות מען קריגט זיך נישט אין מציאות צו זי האט געזען אז ער איז מהול צו זי האט געזען אז נתמלא הבית אורה אדער געזען אויף אים אז עס שיינט אויף אים די שכינה ביידע האלטן אז ביי משה'ן זענען געווען ביידע ענינים נולד מהול און נהירו דשכינתא איי וואס איז די מחלוקת מחלוקת איז נאר וואס האט יוכבד געזען מדגיש געווען. רב חייא זאגט אז די הדגשה פון יוכבד איז געווען זי האט געזען אז ער איז א געמאלעטער, א געוואלדיגע מעלה, און רב יוסי זאגט ניין זי האט געזען ביידע זאכן אבער ביי איר איז געווען די מעלה מער וואס זי האט געזען דער אור השכינה ווי ס'שיינט אויף אים. פארוואס האלט רב חייא אז דאתיליד מהול און רב יוסי אז נהירו דשכינתא דנהיר ביה חמאת אז זי האט געזען ווי די שכינה איז אויף אים? וואס איז דער חילוק פארוואס איז דער האלט אזוי און דער האלט אזוי זאגט דער רבי איז דער טאטע מבאר אין זיינע הערות אויף זוהר ס'דא א ספר ליקוטי לוי יצחק וואס דארטן דא הערות אויף זוהר וואס באוואוסט דער רב דער דעם רבינ'ס טאטע האט געשריבן האט געהאט דארט נאר אפאר ספרים האט ער געשריבן אויף די גליונות האט ער געשריבן חידושים נפלאים ביותר אז ארויס גיין א גאנצע סדר פון דאס זייער בקיצר און עס דא זיינע ביאורים ליקוטי לוי יצחק הערות אויפן זוהר דעם רבינ'ס טאטע זאגט דער רבי דער טאטע איז מבאר אין זיינע הערות אויפן זוהר אז יעדער איינער איז דורש לפי מדרגתו. מ'עט מקד- דער רבי זאגט מ'עט מקדים זיין קודם דעם ענין פון לידת משה, די מחלוקת פון רב חייא מיט רב יוסי, נאך דעם וועט מען קענען צוריק קומען און זען, ווי ביי משה רבינו זעט מען דעם ענין פון לקומה און לגדולה, זעט מען עס ברוחניות און בגשמיות אין אלע ערטער זעט מען עס ארויס ביי משה רבינו. איז דער טאטע מסביר אין זוהר אז יעדער איינער איז דורש לפי מדרגתו. רב חי' וואס ער איז בחינת יסוד ברענגט זיך אין קבלה און חסידות אז רב חי' איז דער ענין פון יסוד דורש שנולד מהול שקאי על רזא דברית יסוד שטייט אין שטייט אין זוהר חסד דרועא ימינא די חסד גייט אויף די רעכטע האנט און גבורה איז דרועא שמאלא די לינקע האנט און ווען ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון יסוד רעדט זיך אויס וועגן דעם ברית קודש וועגן דעם אות ברית דערפאר וויבאלד אז ער איז יסוד דערפאר האט ער מדגיש געווען אה וואס האט זי דערזען וואס האט זי וואס האט זי מדגיש געווען דעם ענין פון ברית און רב יוסי איז דאך ענין פון מלכות ווי ס'ברענגט זיך אין קבלה איז דורש שנהירו דשכינתא נהיר ביה זי האט געזען די שכינה ווי זי רוט וואס איז שכינה שכינתא אין קבלה ווערט אנגערופן שכינה פון מלכות און דער רבי לייגט צו אין די אין אין חצי ריבוע זייער געשמאק דער סיום הענין אין זוהר, לכאורה קען מען מאכן א טעות און מען קען לערנען אזוי, אז רב חייא זאגט דאתיליד מהול, רב יוסי זאגט נהירו דשכינתא דנהיר ביה חמאת, דבשעתא דאתיליד אתמליא כל ביתא נהורא, ועל דא כי ועל דא ועל דא כי טוב הוא כתיב וכולא הוה, קען זיין אז רב יוסי זאגט דאס, לייגט דער רבי צו, דער סיום הענין אין זוהר, ועל דא כי טוב הוא, ועל דא כי טוב הוא כתיב וכולא הוה, ס'דא ביידע זאכן אין אים, איז נישט פון דברי רב יוסי.

פון רב חייא וואס ער איז דער ענין פון יסוד דערפאר האט ער געזען דעם ענין פון ברית ער זאגט אז אז יוכבד האט געזען דעם ענין פון נולד מהול און רב יוסי איז מלכות דערפאר האט ער געזען דעם ענין פון שכינתא דעם דעם ליכט פון די שכינה וואס איז אויף אים דער רבי צו מטעים זיין אין אותיות פשוטות איז בנוגע די מעלות מדריגות פון משה געפינט מען צוויי ענינים געוואלדיג דער רבי צושטעלן די צוויי ענינים דורך דעם וועט עס ווערן געשמאקער און ווי דער רבי זאגט אין אין אותיות פשוטות מער נוגע צו אונזער גשמיותדיקן שכל זיין מעלה ושלימות בנוגע לעצמו ס'דא צוויי ענינים אין משה רבינו איינער איז זיין מעלה ושלימות בנוגע לעצמו ער איז געווען דער נבחר מכל מין האדם דער לשון פון פירוש המשניות פון רמבם און דער רבי זאגט אין פרק פרק חלק היסוד השביעי זאגט דער רמבם אז ער איז נבחר מכל מין האדם העכער אין גאנצן פון פאר וועלט און כולו דבוק ומיוחד באלוקות, עכ פ ווי דער רמב"ם זאגט אין פרק ז' אין הלכות יסודי התורה, איז דא איין זאך ביי משה רבינו, נבחר מכל מין האדם, העכער אינגאנצן פון וועלט, און כל כולו דבוק ומיוחד באלוקות, איין זאך, ב' זיין שלימות אלס רועה, די ערשטע זאך איז ער אליין, נבחר מכל מין האדם, די צווייטע זאך איז זיין שלימות אלס א רועה וואס ער האט ממשיך און משפיע געווען אלע עניינים גשמיים ורוחניים צו אידן. און דורך זיי לכל העולם כולו וואס דאס איז פארבונדן בכלל מיט א תנועה פון ירידה פון זיין מעמד ומצב הנעלה וואס איז העכער פון וועלט דער רבי זאגט אין חצאי ריבוע אז דא דא צוויי זאכן אין משה רבינו די ערשטע זאך איז ער אליין לעצמו איז ער איז ער דער איז ער דער לשון פון רמבם נבחר מכל מין האדם און ער איז אלעמאל צוגעבונדן צום אייבערשטן דאן אנדער דער ענין ווי ער איז א רועה פאר די אידן וואס דאס ווייזט אויף א ירידה כ'ווייס א תנועה פון ירידה ער דארף אראפגיין פון זיין מצב און משפיע זיין צו אנדערע גשמיות און רוחניות און די ביידע סוגי מעלה זענען ביי אים געווען בגילוי תיכף משנולד משה רבינו ווען ער איז נולד געווארן האט גלייך געהאט ביידע זאכן און ווי דער מדרש זאגט אויפן פסוק ומשה היה רועה שטייט נישט ומשה רועה שטייט דער לשון ומשה היה רועה זאגט דער מדרש אין שמות רבה היה מתוקן לכך. ער איז געבאָרן געוואָרן שוין אַ רועה. ער האָט נישט געדאַרפֿט גיין זיך לערנען, ער האָט נישט געדאַרפֿט גיין ווערן, שפּעטער איז ער געוואָרן אַ רועה. ניין, ומשה היה רועה. וואָס דאָס זיינען די צוויי ענינים אַליין, די צוויי ענינים הנל. דער רבי איז דאָ מחדש, אַז די צוויי מעלות זענען ביי אים געווען ביי משה, גלייך ווי ער איז געבאָרן געוואָרן. וווּ זעט מען עס? וועט דער רבי גלייך מסביר זיין. און ס'שטימט אַלע די צוויי זאַכן מיט די צוויי זאַכן, אַלץ שטימען אין גאַנצן. נולד מהול ווייזט אויף זיין אייגענער מעלה ושלימות. אבער אופן פון העכער פון וועלט, וואס דאס איז דער ענין פון נולד מהול, נישט כסדר טבע העולם אז מען דארף מאכן א ברית, אז ביי אים לייכט בגלוי דער נפש האלוקית. דער אלטער רבי זאגט אין שלחן ערוך מהדורא בתרא, אז תחילת תחילת כניסת נפש האלוקית איז ביים ברית, ער איז געבארן געווארן מיט א ברית שוין, איז בגלוי דער נפש האלוקית ביי אים, ווי ער איז ווי ער איז אן דער ערלה און דעם העלם פון יצר הרע ער האט נישט דעם העלם ער האט נישט אינגאנצן די ערלה דער רבי ברענגט אראפ די הערה די גמרא אין סוכה ברענגט אראפ די אלע נעמען וואס ווערט אנגערופן דער יצר הרע און עס ווערט טאקע אינטערעסאנט עס שטייט טאקע ווער ווער רופט אים אן ערל משה רבינו רופט אים אן ערל די משה רבינו געבוירן געווארן אן דעם ערל אן די ערלה און אן דעם יצר הרע דער רבי ברענגט אראפ שנקרא ערל סוכה דף נ"ב עמוד א'

און וועלט האבן מיר די ביידע זאכן, ביידע זאכן וואס משה רבינו האט איז ערשטנס איז דאס געקומען ביי אים גלייך ווי ער איז געבארן געווארן, וואו זעט מען עס? זעט מען עס איז געבארן געווארן, מען זעט גלייך צוליב אים אליין זעט מען אז ער איז געבארן געווארן אן ערלה, און אז ער איז געבארן געווארן א מהול, און די צווייטע זאך זעט מען אז די גאנצע שטוב איז געווארן מיט אורה, שוין די מעלה פון משפיע זיין אויף אנדערע אויך, און דעריבער מצד בחינת יסוד וואס איז באצילות, יא מצד בחינת יסוד וואס איז אין אצילות העכער פון נבראים איז עס אויך למטה בעבודת השם אין אן אופן אז דער עיקר המעלה איז דבקות והתקשרות באלוקות שלימות עצמו ווען מ'רעדט וועגן יסוד וואס איז אין אצילות וואס איז העכער פון נבראים נבראים הייבט זיך ערשט אן אין עולם הבריאה דאס וואס מ'איז אויסגעטון און העכער פון וועלט דעריבער זאגט רב חייא

וואס דער ענין פון מלכות? מלכות איז דער ענין וואס איז מהווה נבראים ומשפיע אין עולמות בי"ע, מלכות איז יסוד, איז מקבל פון אלע ספירות פון פריערט, חסד גבורה תפארת נצח הוד, יסוד איז דער מקבל, און יסוד איז אויכעט דער ענין פון וואס איז דער אות ברית קודש, וואס דער ענין פון פון הולדה, איז יסוד גיט איבער מלכות אלץ, און מלכות ברענגט עס אראפ אין קומענדיגן עולם, ווי ס'ברענגט זיך אלעמאל אין חסידות, מלכות דאצילות ווערט כתר צו דעם עולם הבריאה. ממילא מצד בחינת מלכות אבער וואס איז מהווה נבראים ומשפיע אין עולמות בי"ע, קומט אזוי אויך בעבודת השם, אז דער עיקר מעלה ושלימות איז אין השפעה וירידה צו הזולת, דאס איז דער עיקר מעלה. יעצט וועט מען פארשטיין געשמאק פארוואס רבי יוסי זאגט דאס, און דעריבער זאגט רבי יוסי, בחינת, וואס יוסי, רבי יוסי איז בחינת מלכות, אז די מעלה פון משה וואס זי האט געזען האט זיך אנגעזען אין דעם וואס נהירו דשכינתא דנהיר ביה אתמליא כל ביתא, ס'שטייט קלאר נתמלא הבית כולו אור, ווערט זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס דער ענין פון רב חייא און וואס דער ענין פון רב יוסי, און מ'זעט די ביידע מעלות אין משה רבינו, און טאקע די רבי זאגט אז ס'איז נישטא קיין מחלוקת, דער דער אור החמה לערנט אז ס'איז נישטא קיין מחלוקת, נאר ער ברענגט ארויס וואס זי האט געקוקט וואס ביי איר איז געווען דער עיקר, און ער ברענגט ארויס וואס ביי איר געווען דער עיקר געשמאק פארשטאנדיג פארוואס רב חייא קוקט אויף דעם און רב יוסי קוקט רב רב חייא קוקט אויף דעם ענין פון פון דעם ענין פון יסוד וואס דאס איז העכער פון פון עולמות וואס ווייזט אויף דעם ענין פון פון פון יסוד אין אצילות מה שאין כן מה שאין כן רב יוסי קוקט שוין אויף מלכות מלכות איז שוין ווי ס'קומט אראפ למטה ואדרבה כשם ווי דער ענין איז למעלה אז דער כוח האין סוף שמציאותו מעצמותו זאגט זיך ארויס דווקא אין ספירת המלכות וואו זעט מען דעם ענין פון ספירת המלכות אויף צו באשאפן עולמות אויף אזא סארט אופן ביז אזוי ווי עולם הזה ווי מען זעט אז מען זעט נישט קלאר מען זעט נישט די אלוקות פארקערט עולם איז מלשון העלם ס'מעלים אויף אלוקות מען זעט ווי דער עולם אז מען קוקט סתם אזוי ווי ס'שטייט ביי אברהם אבינו האט געקוקט סתם אזוי האט ער געמיינט אזוי ווי דער טאטע לערנט ער און דאן האט ער געזען עפעס די זון קומט ארויף די זון גייט אראפ האט ער אנגעהויבן צו אריין קוקן טיפער האט ער פארשטאנען אז ס'דא אלוקות אבער דער עולם אליין איז מעלים אויף אלוקות זאגט דער רבי ואדרבה אזוי ווי דאס איז למעלה אז דער כח האין סוף ווער קען אראפברענגען אז ס'זאל ווערן א ענין פון א עולם אויף מעלים, נאר קומט נאר פונעם אייבערשטן אליין פון מציאותו מעצמותו. זאגט זיך, דאס איז די לשון פונעם רמב"ם, זאגט זיך ארויס דווקא אין ספירת המלכות, אין דער התהוות פון יש ודבר נפרד, ווען ס'ווערט א יש ודבר נפרד, יעמאלט זעט מען דעם ענין פון די גרויסקייט פון עצמות. וואו איז דאס? אין עולמות בי"ע, און נישט אין די ספירות שלמעלה ממנה. מען קען עס זען נאר נאר אין ספירת מלכות, וואס מלכות מאכט שוין בריאה, יצירה, ביז עשייה. על דרך זה איז אויך למטה. מען זאל ארויס ברענגען א גאנצע צייט אזוי ווי ס'איז למעלה, משה רבינו געווען למטה, אזוי ווי ער איז געווען למעלה, זעט מען עס דא אויך. אז די אמת'ע מעלה ופשיטות זאגט זיך ארויס דווקא אין דער השפעה און המשכה צו א זולת. ווען זעט מען עס? דווקא צו א זולת. וואס בגילוי איז דאס פארבונדן מיט א ירידה והשפלה אין זיין מדרגה. האט מען ווייטער ביידע עניינים דא פון משה פון משה רבינו אדרבה וואו זעט מען דעם גאנצן עניין פון מציאות מציאותו מעצמותו וואו זעט זיך ארויס דער אמת'ער דער אמת'ער אייבישטער וואו זעט זיך ארויס וואו זעט זיך ארויס דער אמת'ער משה רבינו דווקא ווען ער איז משפיע צו אנדערע ווען דער עניין פון ס'טאקע א ירידה והשפלה אין זיין מדרגה אבער יעמאלט איז ער משפיע לאחרים דער רבי ברענגט אראפ אין הערה 62 וואס אז מי אין לקוטי שיחות אין חלק וא"ו ברענגט ער אראפ אז דער אמת'ע פשיטות הנפש וואו איז ווערט נתגלה ביי א מענטשן זיין פשיטות פון נפש זיין עצם הנפש ווערט עס נתגלה אין כוח הדיבור צו וועמען צו א זולת דיבור איז צו איבערגעבן א צווייטן וואס געפינט זיך ביים בעל אות יו"ד אלף, און דאס איז רשי מרמז, יעצט אין יינה של תורה וואס איז רשי מרמז מיט דעם וואס ער ברענגט אראפ אמר רבי יהודה בר רבי אלעאי, אמר רבי יהודה בר רבי אלעאי, הראשון לקומה והשני לגדולה שמינהו פרעה על ביתו, יעצט וועט מען פארשטיין, יעצט וועט מען קומען צוריק צו פארשטיין יינה של תורה וואס רשי ברענגט אראפ אמר רבי יהודה בר רבי אלעאי, אז הראשון לקומה והשני לגדולה אז פרעה האט אים געמאכט א באלעבאס אויף זיין שטוב, צו מדרגת רבי יהודה בר רבי אלעאי דערהערט זיך די מעלה פון ביידע עניינים, געוואלדיג. רב חייא קען האבן אין איין דרגה, רב חייא איז יסוד, האט ער די דרגה פון, אז ס'ברענגט זיך אראפ אז דער ענין פון וואס האט וואס האט וואס האט יוכבד געזען, דעם ענין פון ברית מילה. מה שאין כן דער רב יוסי וואס ער איז מלכות, האט ער געזאגט אז זי האט געזען דעם ענין פונעם אור. דער רבי וועט ארויסברענגען אז רבי יודא ברבי אלעאי איז דא ביידע זאכן צוזאמען. דערהערט זיך די מעלה פון אין ביידע עניינים. סיי אין דעם גילוי פון שלימות עצמו, וואס דאס איז לקומה, סיי אין דעם ענין ההשפעה על הזולת לגדולה שמינו פרעה על ביתו. איז פריערט האט מען געזאגט אז דער עיקר איז אין רבי יוסי זעט זיך ארויס מער די מעלה, ווייל רבי יוסי רעדט וועגן מלכות וואס ס'קומט אראפ למטה, ווי משה רבינו איז געווען א משפיע למטה, מה שאין כן לויט רב חייא'ן זעט מען עס נישט, האבן מיר געזאגט אז אין רבי יודא ברבי אלעאי וועט מען זען ביידע זאכן צוזאמען.

ווייל דאס קומט פון עצמות. זאגט דער רבי, דער חילוק צווישן רבי יהודה און רבי יוסי איז, ביידע איז ענינם ספירת המלכות, ביידע זענען מלכות, אבער מ'וועט ארויסברענגען די מעלה פון רבי יהודה ברבי אלעאי אויף רבי יוסי, אין דעם ענין אז ביי אים איז דא ביידע זאכן צוזאמען, רבי יוסי האט איינע, און רבי יהודה ברבי אלעאי האט ביידע זאכן. וואו זעט מען עס? רבי יוסי, יוסי איז בגימטריא אלוקים, דער רבי ברענגט אראפ פון זוהר חלק ג' אז יוסי איז בגימטריא אלוקים, וואס שם אלוקים גייט אויף מלכות מלכות איז דער ענין וואס עס נעמט די אלע אורות פון די גאנצע ספירות פון פריער ס'איז דאס מצמצם און דערפאר קען עס מאכן דעם קומענדיגן עולם עולם הבריאה וואס דאס ווערט שוין אנגערופן בריאה דערפאר איז דאס אלוקים אלוקים איז געמאטריע אויך בגעמאטריע טבע מיט אלע זאכן וואס שם אלוקים גייט אויף מלכות דאס איז אלס רב יוסי און רב יודא יהודא איז מלשון הודאה וואס הודאה? הודאה וביטול, וואס דאס איז עניינו פון ספירת המלכות, ספירת המלכות איז דער עניין פון פון דעם עניין פון ביטול, ברענגט זיך אין חסידות אין אלע ערטער אז מלכות איז אזוי ווי די לבנה, וואס איז די לבנה? לית לה מגרמא כלום, זי האט גארנישט, אלץ וואס זי האט האט זי פון די זון, וואס האט מלכות? ביטול, אלץ וואס זי האט האט זי פון די פריערדיגע און זי גיבט עס איבער ווייטער. און יהודה קומט פון דעם לשון הודאה וואס הודאה און ביטול איז אויכעט מלכוס האבן מיר סיי ביי רב יוסי דעם ענין פון מלכוס וואס וואס זיין וואס גמטריה אלוקים האבן מיר אויכעט דעם ענין וואס ענינו וואס בא רב יהודה ברבי אלעאי איז פון מלשון הודאה וביטול הודאה וביטול ווייזט אויף ספירת המלכוס איז אבער דא א חילוק צווישן זיי דא א חילוק צווישן זיי ביי רב יוסי איז ווי ספירת המלכוס איז יורדת אין בי"ע רב יוסי איז שוין די דרגה פון מלכות ווי זי קומט שוין אראפ און באשאפט און זי קומט אראפ אין בי"ע, רב יודא איז ווי ספירת המלכות איז נאך אין אצילות, פארשטייט זיך אליין אז מען לערנט פשוט אין חסידות זעט מען אז מלכות האט אין זיך דעם ענין וואס ער איז ווי ער איז אין אצילות ווי ער איז מקבל, דערנאך האט ער ווי ער איז פאר זיך אליין, דערנאך האט ער ווי ער קומט אראפ נידעריגער, איז רב יוסי איז אין די איז אין די דרגה איז ווי ספירת המלכות קומט שוין אראפ, און רב יודא איז ווי ספירת המלכות איז נאך אין אצילות ווען ס'איז מקבל פון די ספירות וואס דער חילוק איז אויך מרומז געוואלדיג געשמאק אין דעם חצאי ריבוע וואס דער חילוק איז אויך מרומז אין זייערע נעמען רב יוסי איז בגמטריא אלוקים וואס מיינט רב יוסי איז בגמטריא אלוקים דאס הייסט ס'איז נאר שם אלוקים און נישט שם הוויה ס'איז נישט שם הוויה ס'איז שם אלוקים ב' און אין דעם גופא שם אלוקים מיינט דער ענין פון צמצום ווי געזאגט פריער און דערפאר איז דער ענין פון דערפאר איז זיין נאמען אלוקים איז מלכות ווייל ס'איז מצמצם דערפאר ווערט ער אנגערופן רבי יוסי, און ב' איז א צווייטע זאך און אין דעם גופא נישט ווי אלוקים שטייט בגילוי נאר ווי עס שטייט אין א גימטריא בהעלם והסתר, דער אלטער רבי אין שער היחוד והאמונה זאגט אז מען נעמט א נאמען און מען מאכט א גימטריא פון דעם, די גימטריא ווייזט אז ס'איז א העלם והסתר, ער הייסט נישט אלוקים ער הייסט יוסי, איך נעם און איך בייט איבער יוסי אויף אויף אויף נומערן, ער האט אויסגעפונען אז אלוקים אין נומערן איז די זעלבע זאך ווי אים, ווייזט עס ווייטער אויף א ענין פון העלם, נאך א שטארקערן העלם. אבער דאס אלץ ביי יוסי, מה שאין כן יהודה, וואס אין אים ווארט שטייען די אותיות פון שם הוויה און בגילוי. יהודא ווייזט אינגאנצן אויף א אנדער סארט דרגה, רבי יהודה ברבי אלעאי ווייזט אויף די דרגה, אויף די דרגה ווי מלכות איז אין אצילות, מלכות איז אין אצילות ווי מ'זעט אז אין זיין נאמען ווערט דערמאנט דער ענין גאר שם הוויה, און דער רבי האט געזאגט פריער אז ביי ביי רבי יוסי איז נאר שם אלוקים און נישט שם הוויה, און שם אלוקים איז אין א גימטריא און אין העלם, ביי יהודא איז דא, ער איז טאקע מלכות הודאה וביטול, פון דעסוועגן האט ער אין זיך אויך אט דעם ענין פון שם הוויה קלאר, אין די ווארט פון יהודא שטייט יו"ד ק"א וא"ו ק"א. דער רבי זאגט ווי ס'איז בגילוי ווי ס'ברענגט אראפ אין גמרא אין סוטה דף יו"ד ברענגט זאגט עס און דערפון קומט אויך דער חילוק בענינינו יעצט האט מען פארשטאנען דעם חילוק אין אונזער ענין פון רבי יודא ברבי אלעאי מיט דעם רב יוסי און פארוואס רש"י ברענגט אראפ רב יהודה ברבי אלעאי דערפון קומט אויך דער חילוק בענינינו מצד רב יוסי ווי מלכות קומט אראפ אין בי"ע ווי געזאגט פריער הערט זיך אן די מעלה אין השפעה מלוכה על עם הערט זיך די דרגה פון מלוכה אויף עם זעט מען דאך פון משה רבינו ווי ער איז געווען משפיע פאר די אידן מה שאין כן רב יהודה ברבי אלעאי שם הוויה בגילוי ווי מלכות שטייט אין אצילות, מצד די דרגה הערן זיך אן ביידע ענינים און מעלות. פון איין זייט איז מלכות פארבונדן און מיוחד מיט די ספירות שלמעלה ממנה, לאידך איז זי א שורש ומקור אויף התהוות העולמות אראפקומען אויך נבראים נפרדים. רב יהודה ברבי אלעאי וואס ביי אים איז דא שם הוויה בגלוי, ווייזט אונז ווי מלכות שטייט אין אצילות, און ס'האט אין זיך ביידע זאכן, ס'הערט זיך די מעלה ווי זי איז, זי אליין איז אין אצילות, עס הערט זיך אין איר די מעלה ווי זי קומט אראפ למטה, און דער רבי ברענגט ברענגט אראפ געוואלדיג אין הערה זיבעציג, אז לכאורה וואס האט רשי געדארפט זאגן רב יהודה ברבי אלעאי, רב יהודה וואלט געווען גענוג, רשי איז מדגיש ברבי אלעאי, ער וויל דא עפעס מדגיש זיין אין יינה של תורה, אין פנימיות העניינים איז ער מדגיש דא, וואס ס'קומט, אלעאי קומט מלשון העלאה, עס שטייט אין תורת לוי יצחק, אין א אנדער ארט שטייט אין תורת לוי יצחק, עס קומט מדגיש זיין דעם ענין פון די העלאה ועליה פון מלכות, און די שייכות פון מלכות ווי זי איז שייך צו העכערע העכערע דרגות. דער רבי לייגט צו אויכעט אין תורת לוי יצחק שטייט דארט אויכעט אז דער רבי אלעאי איז אין די לעוול פון בינה, לעוול פון בינה איז אינגאנצן א א א אסאך א העכערע דרגה ווי די אנדערע וואס מען האט גערעדט ביז יעצט. בסיגנון אחר, אין חצאי ריבוע זאגט דער רבי בסיגנון אחר, ס'איז דא דער ביטול אין ספירת המלכות, ועל דרך זה במלך למטה וואס ער דארף זיין בתכלית הביטול. ס'איז דא דער ביטול אין מלכות, פארקערט, א מלך דארף האבן ביטול מער ווי אנדערע, ווי ס'שטייט, דער רבי ברענגט אראפ פון גמרא אין ברכות, שטייט אז כיוון שכרע שוב אינו זוקף, מיר דאווענען שמונה עשרה זאגן מיר ברוך אתה ה', א מלך ווען ער קומט צו ברוך אתה השם אנהייב שמונה עשרה איז ער כורע ושוב אינו זוקף וויבאלד אז אז א מלך דארף מען אריינברענגען אין מער ביטל און לאידך מוז זיין אויכעט ביי אים התנשאות פון מלך אויף דעם עם אנדערש קען ער נישט פירן קיין מלוכה אז איז דא אויך די זעלבע זאך מיר זעט דעם פון רבי יהודה ברבי אלעאי זעט מען דעם שם הוויה בגלוי ברב אין יהודה זעט מען דעם שם הוויה ער איז טאקע אין מלכות וואס האט אין זיך ביידע זאכן פון מלכות סיי מלכות וואס איז למעלה סיי מלכות וואס קומט אראפ למטה און דעריבער

השני לגדולה שמינהו פרעה על ביתו, אז זעט זיך ביידע זאכן סיי דער ענין פון מילה און סיי דער ענין פון אור וואס איז געווען בבית, דער ענין פון מילה וואס ווייזט אויף זיך אליין זיינע מעלות, דער ענין פון אור בבית וואס ווייזט אויף דעם ענין פון משפיע זיין אויף אנדערע, משה האט אין זיך ביידע מעלות, ער האט די מעלות עצמו און ער האט די מעלה וואס ער איז א רועה נאמן, רעיא מהימנא סיי אין גשמיות און סיי אין רוחניות, דאס איז געווען א שיחה פון שבת פרשת שמות תשל"ז.